ספר ישעיה. ביז יעצט אלע ספרים וואס אונז האבן געלערנט פון יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, זענען אלעס געווען ספרים פון היסטאריע בעצם, סיפורים פון סדר הדורות פון זמן יהושע בן נון ביז סוף חורבן בית ראשון. אין א געוויסע זין איז פשוט עס צו פארשטיין וואס געשעט, ס'איז זייער סימפל, א מעשה שהיה, א מלך, נאך א מלך, און אזוי ווייטער. אוודאי אין די מלכים איז געווען אויך נביאים אונז האבן געלערנט וועגן שמואל הנביא אונז האבן געלערנט וועגן דוד וואס אפשר נישט געווען ממש א נביא אבער א רוח הקודש אונז האבן געלערנט וועגן אנדערע נביאים אליהו אלישע וואס איז געווען בספר מלכים און נאך נביאים וואס ווערן דערמאנט בשמם ושלא בשמם אבער נאך אלץ די נביאות זענען א פארט פון די מעשה יעצט הייבן אונז אן די ספרי נביאים וואס מען רופט נביאים אחרונים וואס איז בעצם ישעיה ירמיה יחזקאל תרי עשר וואס דאס זענען ספרים וואס זענען דירעקט נביאות, פארשטייט זיך יעצט די יעדע נביא האט דאך געלעבט אין א געוויסע צייט, כמעט אלע נביאים חוץ אביסל פון תרי עשר זענען פיטן אריין על הסדר איינער פון די צייטן צווישן יהושע און די חורבן הבית איז געווען יעדע איינע פון די נביאים און בעיקר על פי רוב אלע נביאים וואס אונז לערנען יעצט זענען מער ווייניגער אין די תקופה די לעצטע תקופה פון נאך אליהו בעצם נאך אלישע און אליהו איז ביז די חורבן הבית דאס איז בעצם אלע מלאך אלע נביאים ישעיה איז די ערשטע אדער איינער פון די ערשטע און איז און נעבן אים געווען הושע עמוס די גמרא זאגט פיר נביאים נתנבאו באותו פרק און ביז ירמיה וואס איז ממש ביי די חורבן יחזקאל איז שוין געווען ביי די חורבן נאך די חורבן איז דא אפאר נביאים וואס זענען שפעטער סאו אין א געוויסע זין גייט עס על די סדר אויף די כראנאלאגישע סדר אבער למעשה למשל אונז לערנען ישעיה, אלעס וואס איז געווען אין ישעיה איז בעצם פיט אריין ענערגעץ אין די פרשה פון ספר מלכים, אזוי ווי ספר ישעיה הייבט אן, חזון ישעיהו וואס ער האט געזען על יהודה וירושלים בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, דאס די פיר מלכים וואס זענען געווען בימי ישעיה, און מסתמא א חלק פון זיינע נביאות רעדן זיך פון זמן חזקיה, א חלק פון זמן אחז, א חלק פון עזיהו, א חלק פון יותם. נאר עס איז כמעט רוב נביאות, אביסל איז דא נביאות אין ישעיה וואס עס שטייט וואס די מעשה איז, אביסל אין ירמיה איז דא מער וואס עס שטייט וואס די מעשה איז, אין יחזקאל, אבער רוב נביאות פון ישעיה בפרט די ערשטע גרויסע חלקים פון ישעיה שטייט נישט קלאר וועגן וואס עס רעדט, און עס איז דא אסאך נביאות פון תוכחה, אסאך נביאות פון נחמה, אסאך נביאות פון מוסר, אביסל נביאות פון פראקטיש וואס מען זאל טון וואס געשעהט יעצט הלכה למעשה. אסאך נביאות וועגן אלע גוים, און אזוי ווייטער, איז שווער צוצוטרעפן יעדע מאל וואס די נביא מיינט, אויף וועם ער רעדט, ס'הייסט, די זעלבע זאך בעצם למשל ספר תהלים, דא אין כתובים איז אויך דא אזעלכע זאכן, אין ספר תהלים איז דא מזמורים אויף יעדע יעדע פרק, אויף יעדע זמן וואס דוד המלך'ס לעבן וואס אונז האבן געלערנט בעצם אין ספר שמואל, מזמור לדוד, בברחו מפני אבשלום און אזוי ווייטער. ס'שטייט נישט אבער פונקטליך ווען, וויפיל אזייגער ביי ווער וכו', אונז ווייסן אז ס'איז דא די מעשה און ס'איז דא די ספרים פון די נבואה און פון די כתובים און פון די תפילות, וואס דאס איז געווען אין די זעלבע צייט, אבער ס'איז די פאוקוס איז נישט אויף די מעשה שוין, די פאוקוס איז אויף די נבואה, און באמת, אפילו פשוט פשט, מען לערנט ספר ישעיה, ספר ישעיה איז געווען בזמן די פיר מלכים, ס'הייסט פון עוזיהו ביז חזקיה, אפשר א גרויסע חלק פון די נביאות פון ישעיה רעדט זיך וועגן די זמן חזקיהו המלך, ס'איז געווען דעמאלטס די גרויסע צרה פון סנחריב און פריער די אנדערע מלכי אשור, בעצם שוין פון עוזיהו איז שוין געווען פראבלעמען מיט דעם וואס ס'זענען געקומען כובש זיין יהודה, זיי האבן טאקע מחריב געווען גאנץ מלכות ישראל שומרון, ס'שוין געקומען אין יהודה און שוין חרוב געמאכט אסאך, ביז חזקיהו איז ניצל געווארן אין דעם, סאו א גרויסע חלק פון די נביאות, בפרט אין די ערשטע חלק לויט רוב מפרשים דרייט זיך ארום די תקופה פון די טרעט פון סנחריב מלך אשור און חזקיה מלך יהודה, און אויף דעם תקופה זאגט ישעיה אסאך מוסר, אסאך תוכחה, און אויך אסאך נביאות לטובה. נאכדעם איז דא צום סוף ספר איז אויך ידוע וואס אונז זאגן די ז' דנחמתא איז אלעס פון ספר ישעיה, פון פרק מ' און ווייטער, דארט רעדט זיך בעצם פון נביאות נחמה, און ווייטער די נביאות ס'שטייט אויך נישט קלאר א דעיט אביסל ווערט דערמאנט תקופות ווערט דערמאנט כורש סוף ספר ס'ווערט דערמאנט געוויסע זאכן וואס זעהט אויס מ'קען עס צושטעלן צו א דעיט אבער למעשה די וועג וויאזוי אונז לערנען עס לכאורה אז די סיבה אז ס'איז נבואה שנצרכה לדורות נכתבה איז פשט אפילו אז ס'רעדט זיך בעצם וועגן חזקיה המלך אבער די מוסר און די תוכחה און די נחמה וואס מ'לערנט איז בעצם רעלעווענט יעדע מאל וואס ס'איז דא א צרה יעדע מאל עד סוף כל הדורות איז דא די אלע פראבלעמען וואס ער רעדט וועגן און די הבטחות וואס ער רעדט וועגן, ער רעדט אסאך הבטחות לאותות טובות שוין בזמן אפילו מזמן חזקיה, אויף דעם איז דא גמרות, חזקיה, דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן חזקיה משיח, ס'האט געקענט זיין א גרויסע גאולה, ס'געווען א קלענערע גאולה, ועל כל פנים די אלע הבטחות וואס ער זאגט, ס'איז ס'איז געווען בזמן חזקיה, און ס'איז געווען בזמן גלות בבל, די שיבת גלות בבל. און ס'איז אויך לימות המשיח. דאס הייסט, מען קען לערנען אויף דריי תקופות יעדע נבואה, און די זעלבע זאך די תוכחה, יעדער איינער ווייסט ווען מען דארף תשובה טון און אזוי ווייטער, מען קען עס לערנען בתור ספר מוסר, און איך מיין אז דאס איז אפשר די עיקר וועג וואס מען לערנט די ספר, ווייל ס'איז זייער שווער צו לערנען די ספר, ס'איז פול מיט מליצות און ריבוי מליצות, די מפרשים און דער מלבי"ם רעדט באריכות וואס איז פשט פון יעדע מליצה, איך וויל פרובירן, אזוי ווי אונז האבן געטון ביז יעצט, צו זאגן די מעשה, ס'איז טאקע נישט קיין ספר פון מעשות וואס מען קען זאגן די מעשה, אבער פרובירן צו כאפן סתם יעדע קבוצה פסוקים אזוי ווי לפי די פרשיות פון די מסורה וואס ער טיילט געווענטליך לאו דווקא לויט די פרקים, אבער מען קען זען יעדע קבוצה פסוקים זאגט עפעס א מעסעדזש עפעס א נקודה, איך וויל זאגן נאכזאגן וואס די מעסעדזש איז, אפשר נאכזאגן איינס צוויי לשונות פון די פסוקים, דאס וועט זיין אונזער סדר הלימוד בעזרת השם.